א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב, כ'וואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז ווידער די זעלבע ווי יעדעס יאר, ס'קומען דא, אמאל פלעגן קומען נאר זכרים, מאנס פערסאנען, און קלאפן ביי די טיר, יעצט קומען פרויען אויך, געקומען למשל נעכטן א פרוי איז געקומען דא נאך געלט, געקלאפט אין די טיר, און כ'וויל דאך זאגן זי געווען גרייט אריינצוגיין אין בעט מיט מיר, ס'געווען אזוי גוט אויסגעטון, ס'האט זיך אפילו ווען נישט געברויכט אויסטון, איך האב איר נישט געזאגט גארנישט, ווייל באלד וועט זי נאך זאגן אז כ'האב איר געפאנלט, יעצט קענט עץ די אלע חזירים די פרויען, איך וויל בעטן דעם עולם עפענטס נישט קיין טיר, ביקאוז יו גאנא פאל אינטו א בובי טרעפ, ענד וואנס יו פאל אין דער יו נעווער קליימב אוט אוו דער, ס'זענען ארום גיין פרויען, און נאך א זאך, איך קוק דורכן לאך, וואסערע פרויען דאס איז, ווייל די די טיר האט אזא קוקער, ס'נישט היימישע, ס'איז אזאלכע ריסקישקע ריסק. די איזרעילישקע דאונט אופן די דאורס, זיי ווארטן איינער זאל עפענען און נאכדעם וועלן זיי זאגן העי הי פאנדלד מי און יו נעווער סי די ענד אוו איט, און די זעלבע אויך אינגעלייט טארן נישט גיין נאך געלט ווייל ס'איז דא פרויען וואס זיצן אינדערהיים אליינס נישט יעדער איז געפארן אין קאנטרי און זיי זיצן אינדערהיים אליינס און אז דו קומסט דארטן אן און מ'הייבט אן דער בעל דבר צו שפילן ס'איז דא גרויסע נייעס, ברוך השם דער עולם דערהערט אלעס וואס איך זאג, דער עולם דערהערט מיין געוויין, דער עולם דערהערט אז מען לערנט אזעלכע לימודים מיט די קינדער וואס דאס איז ממש מינות און כפירה, איך הער זאגן אז מען האט שוין איינעם געגעבן דעם וועג פון זאליקו'ס בית מדרש ווייל ער האט גערעדט צו הויעך תשעה באב, איינער האט גערעדט וואסערע עבירות מען טוט מיט דעם, און איך האלט זיך אין איין זאגן אז די דיינים זענען דאך פאלש אויכעט, איך הער זאגן אז איינער פון די דיינים האט מען שוין אויך געגעבן דעם וועג, מען האט אים געזאגט העי קענסט נישט האבן קיין פיוטשער ביי אונז, ביסט א רועה זונות, ביסט א נואף. דער סוף איז אז מען רעדט ווי ס'קומט אן. עניוועי, ס'שטייט אין פסוק הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב. וואס הייסט דאס? אויב ביי די גוים זעמער אונז נישט חשוב, אונז הייסט מיר אזוי ווי שקצים ורמשים, אונז האבן נישט קיין שום חשיבות, ממילא טוען זיי זיך נישט באהעפטן צו די אידן, קענען די אידן זיצן פאר זיך. יעצט אין מצרים זעט מען אזוי, די אידן האבן זיך אויסגעמישט מיט די מצריים, און זיי האבן ליב געהאט די מצריים זייער שטארק, עד כדי כך ווען יוסף הצדיק איז געשטארבן האט מען פארשטערט דעם ברית מילה, זיי האבן געזאגט נהיה לאמיר זיין כמצרים אזוי ווי די מצריים, אזוי שטייט אין בראשית רבה קאפיטל א' פסוק ח', און זיי זענען אויכעט מיטגעגאנגען צו אלע זייערע טיאטערס, אזוי ווי די חזל לערנען אונז אויפן פסוק ותמלא הארץ אותם, אז ס'איז געווארן פול אלע בתי תיאטראות און בתי קרקסאות, אזוי שטייט אין ילקוט שמעוני דארטן דעם פסוק. פארוואס דעמאלטס האבן די מצריים פיינט געהאט די אידן? ויקצו מפני בני ישראל, פארוואס? און נישט נאר דאס, נאר לויט די חזל, די קרבות האט דאך גורם געווען די שנאה, און וויאזוי פארשטייסטו דאס? דו ווילסט זיין יענעמס פרענד און יענער וויל נישט? אזוי ווי יוסף איז געשטארבן האט מען געשטערט דעם ברית מילה, מען האט געזאגט לאמיר זיין אזוי ווי די מצריים, וויבאלד ס'איז אזוי געווען האט דער אייבערשטער איבערגעדרייט די ליבשאפט וואס די מצריים האבן ליב געהאט, די אידן האט ער עס איבערגעדרייט פאר א שנאה, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק תהילים ק"ה, הפך ליבו לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. סאו דער אייבערשטער האט עס געטוהן. יעצט ס'שטייט אין חידושי הרד"ל, אז דאס איז נישט געווען קיין עונש, נאר דאס איז ווייל דער אייבערשטער האט געזעהן אז זיי זענען צו פרענדלי, האט ער מורא געהאט אז זאלן זיך נישט אויסמישן חלילה, דאס שטייט אין פסוק הפך ליבו לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו, אז מ'זאל חלילה נישט מאכן פון אידן קיין גוים. דער בית הלוי אין. פרשת שמות זאגט, איך וועל ענק זאגן דעם לשון, הקדוש ברוך הוא נתן האט געגעבן א תורה ומצוות לישראל כדי שיהיו מובדלים מן הגוים מען זאל זיין אפגעשיידט פון די גוים כמו שנאמר ואבדיל אתכם מן העמים איך וועל ענק אפטיילן פון די גוים ואם ישראל מקרבים עצמם חלילה להם טאמער די אידן זענען זיך מקרב איז חלילה אז הקדוש ברוך הוא מחדש ההבדל על ידי זה שמחדש שנאה בלבם טוט דער אייבערשטער מחדש זיין דאס אפטיילן דורך דעם וואס ער איז מח. חדש א שנאה אין זייער הארץ. וכל זה הי' לטובתן של ישראל, דאס אלעס לטובה פאר די אידן שלא יתערבו ביניהם, זאלן זיך נישט אויסמישן צווישן די גוים, און משום כך אחר שעשו ישראל מעשה ותחבולה להסתיר ההבדל שנתן הקדוש ברוך הוא ביניהם ובין המצרים, וואס איז דאס? אז מ'האט זיך געמל'עט והפסיקו למול זיי האבן אויפגעהערט זיך צו מל'ען, ורצו לקרב אליהם, און די אידן האבן זיך געוואלט נאנט שטעלן צום גוי, אז הבדילם הקדוש ברוך הוא על ידי חידוש שנאה. בלב המצרים עליהם, האט דער אייבערשטער זיי אפגעטיילט מיט דעם וואס ער האט געמאכט א שנאה וכן אמר אזוי ווי ס'שטייט ויקוצו מפני בני ישראל, פירושו, די פשט איז כל כך היו מאוסים בעיני המצרים, זיי זענען אזוי פארמיאוסט געווען אין די אויגן פון די מצרים עד כשהיה המצרי רואה אותם היה קץ בעצמו, דער מצרי האט געזען א איד האט ער זיך גע'עקלט פון זיך אליינס, כדרך מי שרואה דבר מאוס, אזוי ווי איינער ווען ער זעט א דבר מאוס עקלט זיך. והקדוש ברוך הוא הטיל שנאה ונתן מיאוס על ישראל, דער אייבערשטער האט עס אריין געלייגט א שנאה און געמאכט די אידן זאלן זיין מיאוס כדי שלא יתערבו עמם זאלן זיך נישט אויסמישן, ואדרבה ככל שנבדלו מהם ווי מער מ'איז געווען אפגעשיידט פון זיי, איז עס געווען בעסער פאר די אידן, יעצט אונז האט מען דא מחדש געווען נייע חידושים, אונז פירן מיר ניו יארק ביי די נאז, אונז לעקן מיר זיך צו אלע פאליטישאנס, מיר געבן זיי נאך אלע זייערע זנות מיט אלע זייערע תאוות, און מען רעדט זיך איין, מיט דעם וועט אונז דער אייבערשטער נאך העלפן, העלפן וועט ער ענק, צוריקצווועגס, ס'איז נישט גלייך צו טוען וואס עטס טוטס, און איך האב א גרויסע הנאה גראדע, ווייל איך האלט אין איין רעדן געוויסע עניינים, און דער עולם הערט, עלטערע אידן פרעגן, איז טאקע ראזענבערג גערעכט אז מען לערנט יא די אלע זאכן, אזוי טוט און מען הייבט אן, דער עולם הייבט אן צו דערהערן, איך האב דאך עפעס טענות, יעצט געגאנגען אהרן. אהן איז דאך טשיינע. אהן איז טשיינע. אהן איז געגאנגען האט ער אויסגעגעבן א שם אז יא עס איז טאקע געווען צרות ביז יעצט מען האט געלערנט אין בוקס וואס מען האט נישט געטארט אבער איין זאך און יעצט גייט מען עס ארויס ווארפן אזוי האט ער ארום געשיקט מעסעדזשעס איבעראל. שייגעץ טמא דו ליגנער דו דארפסט דאך אפילו נישט קיין משגיח זאלסט גיין באקוקן ביסט אזא ליגנער דאס איז די אלטע סאטמארע שקרנות און וועגן דעם צופאלט'ס, ס' האט נישט קיין טראפ אידישקייט אין זיך כ'האב געוואלט וויסן וועם האסטו געשטעלט משגיח? האט מען געשטעלט משגיח אז נאר איינער דער נוח וויינשטאק גפן מעג אויסלעשן די טאמער ס'גייט אדורך א הינדל נישט געשאכטן א שוחט האט עס אויסגעלאשן האט מען אים ארויסגעווארפן. וועם גייסטו שטעלן משגיח ער זאל נאכקוקן די סקול? וועם גייסטו שטעלן משגיח ער זאל נאכקוקן די ביכער וואס מען לערנט דארט? ווער גייט זיין דער משגיח? און אויב ס'עט זיין און ער עט זאגן זיין מיינונג ווי גייט מען עס מפרסם זיין? אין איד, אין בלאט, אין ביידע, אין קיין איינעם נישט? אהרן דו ביסט א לץ, ביסט געבליבן א לץ, און דו'סט שטארבן אלס א לץ, און דו האסט געמאכט נאך א טריט בעקווארדס פאר גאנץ סאטמאר. דיין טאטע האט געמאכט איין טריט, דו מאכסט נאך א טריט. איך וויל נאך א זאך פארשטיין, איך קען דיר איבערווייזן אז וואס איך זאג אויף חזקאל טייטלבוים איז אמת ויציב, ער האט געהאט סעקס מיט זיין שוועגער, מיט אן אלטע באבע, סא דאס איז מען נישט מחויב צו גלייבן, איך פארשטיי, און פארוואס אלע אנדערע פיסטע שטותים גלייבט עטס יא, דאס איז מען נישט מחויב, ווילט עטס דען נשמה קלין האוז ווילט עטס האבן מיט רבנים און דיינים מען קען זיי נישט טראסטן אויף גארנישט, איך האב ענק געזאגט מיט יארן צוריק האט מען געהאט די מאדערן ארטאדאקס, הרב דרוקמאנס חברה האבן געהאט די פראבלעם ס'איז א פרוי געקומען פרעגן א שאלה און דער רב האט זיך פארגליסט אין איר הויט יופי אזוי ווי ישראל האגער אדער עמיצער און דאס האט אפגעטאן האט מען געמאכט אזא זאך עס הייסט תקנה ס'איז אזא ארגענעזעישן וואס טאמער א פרוי האט א פראבלעם מיט א רב געהאט גייט זי אריין דארט זי שטעלט אויס פעיפערס און מען נעמט אהער דעם רב און אויב ס'איז אמת ווארף מען אים ארויס, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? נו אונז האמיר נישט קיין שום פראבלעמס, שמוציאנס, אונז זעמיר ביזי מיט די שיטה, ארץ ישראל טוט זיך עפעס, יעצט איז זייער שמוציג ווען מען לערנט מיט די קינדער וואס מען טאר נישט, עס שטייט אין חומש, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, און מען האט אים געהארגעט, יעצט די חזל זאגן די מקושש האט גאר געמיינט לשם שמים, פארוואס? ווייל דער מקושש האט מורא געהאט אז די אידן וועלן זאגן די גאנצע שמירת שבת האט דאך ווי נאר מ'קומט אריין אין ארץ ישראל האט ער געוואלט ווייזן פאר כלל ישראל און אריינצוברענגען אמונה אין זייער הארץ אז אפילו אין די מדבר איז מען אויכעט מצווה אויף שמירת שבת און אויף חילול שבת ממילא וועט מען אים הרג'נען וועלן זיך אנדערע בארעכענען און ס'מורא האבן יעצט למעשה אז דו'סט גוט אריינקוקן אין די מעשה איז ער נישט אראפגעגאנגען אלץ א מסירות נפש מענטש ניין ער איז אראפגעגאנגען אלץ א מחלל שבת ס'איז נישט איבערגעבליבן פון אים אלץ א זכר אז ער איז געווען אן ערליכער מענטש. און דאס איז וואס מען מוז פארשטיין, דארטן וואו מ'טאטשט די יסודות פון אמונה, למשל אזוי ווי שבת, אדער אזוי ווי אמונת השם, נישט דא קיין שום תירוצים, מ'האט געמיינט לשם שמים, מ'האט געהאפט לשם שמים, די אלע זאכן לאזן זיך אויס, און דאס זאלט איר זייער וואטשן, מ'שטעלט אריין מענטשן, יעדער מיינט מיט כאפן אפאר טאלער מיט ברענגען פארן מוסד, דער מוסד טוט אויפלעבן, און למעשה טוט מען א גרויסע רעה פארן מוסד, און פאר די קינדער, און פאר יעדן איינעם, מזל טוב מזל טוב.

חי החיים איז דארטן, דא קויפט מען זיך איין, מען גרייט זיך אן, דארטן גיבט דער אייבערשטער ווי מען זאגט להיום לעשותם ולמחר לקבל שכר, דארט זיצט מען מען איז נהנה מזיו השכינה און מען בעט דעם אייבערשטן ווי איך על כן ימים נאך הונדערט און צוואַנציק איז ווען איך בין געווען אויף די חתונה, האב איך געוואלט זאגן אפאר אינטערעסאנטע זאכן וואס איז געווען, קודם כל איך בין געווען זייער עמאושענעל ווייל מיין ווייב איז נישט געזונט איך ווייס נישט פונקטליך איז במילא האט עס מיך אביסל געדרוקט מיין הארץ איז למעשה איז געווען דארטן דער וואס האט געזאגט די תחינות פארן חתן פאר די חופה איז ער געווען א שטיקל א לובאוויטשער וואס זאגט אזא מוסר און ער זאגט נאך פון הייליגן בעל התניא ס'איז דא א פסוק אין תהילים רחמיך רבים מ'טאר נישט זאגן רבים השם נישט חלילה ס'איז דא אסאך באשעפערס יעצט אין די ברסלב'ער נוסח גייט עס טאקע אזוי רבים. און אוי אוי אוי השם. דאס איז דער הפסק. דער רבי האט אמאל געפרעגט, דער סאטמאר רב, מען זאגט ביים דאווענען כל אלהי העמים אלילים און כאן צריך להפסיק נאכדעם שטייט והשם שמים עשה. דער רבי געפרעגט אזוי, פאר וועם זאגט מען דעם כאן צריך להפסיק? דער תלמיד חכם ווייסט זיך אפצושטעלן און דער עם הארץ ווייסט דאך נישט וואס דאס טייטשט כאן צריך להפסיק. דער רבי האט געזאגט ער דארף נישט וויסן. זאגט כאן צריך להפסיק האט ער שוין מפסיק געווען צווישן כל אלהי העמים אלילים מיט מיט והשם שמים עשה איז די זעלבע דא אויכעט אין ברסלב זאגט מען רחמיך רבים אוי אוי א. שם, אזוי זאגט מען נישט רבים השם, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נאר זאגן איז געווען דארטן דער בדחן האט געגראמט עפעס א שטיקל ליובאוויטשער האט ער נאכגעזאגט פונעם הייליגן בעל התניא א ווארט, ווען כ'האב געהערט דאס ווארט איי ממש איי בראוק דאון, איי בראוק דאון טו קריי, ער זאגט דער הייליגער בעל התניא האט אמאל געטייטשט רחמיך רבים השם רבונו של עולם איך האב אויף דיר גרויס רחמנות, דו ביסט אויף דיר גרויס רחמנות. ער איז טאקע א גרויס רחמנות, מען קוקט זיך אום וואס דא גייט פאר, ער האט שוין געהאט אביסל נחת, ס'איז שוין דא א פרי קאנטרי אין אמעריקע, מען האט שוין געקענט ברוך השם דאווענען ערליך און לערנען ערליך, מיט אלעם וואס האט דער בעל דבר געטון, ער האט אלעס צושטערט, ליידער זייער צושטערט אלעס, איך האב גערעדט מיט מחנכים, זיי זאגן מיר אז די קינדער זענען אזוי מין פארגראבט געווארן נעבעך אין די זעקס חדשים, אז זיי האלטן שוין נישט ביי גארנישט, זיי ווילן שוין זיצן אויפן בייק אגאנצן טאג, איך זע היינט פארט דאך יעדער ארום מיט די בייק,

איז נאכדעם איז געווען אזוי זענען צוגעקומען מענטשן גערעדט די מענטשן קענען מיך פון טשיקאגא און ס'איז דארטן דא צוויי מלמדים איינער איז א מלמד איינער איז א מנהל האט ער מיר געזאגט כ'זאל דיר זאגן דעם אמת כ'האב עס דיר קיינמאל נישט געזאגט אבער כ'וועל דיר עס יעצט זאגן איך מיטן מלמד הערן מיר דיך אויס יעדע וואך אונז ווייסט מיר פונקטליך וואס דו זאגסט און אונז געבן עס איבער פאר די קינדער אויף אונזער לענגוויטש אויף ענגליש און בעסיקלי אזוי די זעלבע וועג ווי די גרעפיקלי יו העוו טו טאלק זיי זענען מחנכים צוואנציג דרייסיג יאר מיט לייסענס און מיט אלעם זיי זאגן דעיר איז נאט א בעטער וועי טו טיעטש טשילדרען דען די וועי יו טיעטש טשילדרען האב איך אים געזאגט איי סי יו אנדערסטענד איט האו קען אין מיי אָון קאמיוניטי דעי דאונט עפרישיעיט איט איך מיין סאם אוו דעם דו באט טענה'ן מניוולת משניוולת זאגט ער הער מיך אויס לאמיר דיר עפעס זאגן זיי וועלן אייביג האבן טענות צו דיר ביקאויז דעי דידנט דו איט און מ'האט געלאזט דורות פארפאלן יא סאו אוו קאורס דעי קענאט עקסעפט יו און זאגן ס'איז געקומען א ניו גיי און הי איז גאנא ראן די שאו זאגט ער אבער למעשה איי וואנט יו טו נאו אין דע מיניט יו

ווייל וואסער איז א קאנדאקטער פון עלעקטריסיטי, זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, עס איז אמת וואס דו זאגסט, אבער ווען איך בין געגאנגען אין סקול אין די פיפטיס האט מען דאס נאכנישט געוואוסט, ס'איז מיר א פלא אז דו ווייסט עס, זאג איך ווייל איך בין געגאנגען אין סקול אין די סעווענטיס נישט אין די פיפטיס, סאו האט ער מיך שטארק מפלה געווען אז ס'איז טאקע אזוי ווי איך זאג, די זעלבע דא אויכעט, פארשטייסט, און יעדער פארשטייט מיך, אבער אין מיין קאמיוניטי פארשטייט מען מיך אויכעט, ער זאגט א יא, ער זאגט דאס וואס זיי האבן טענות צו דיר און זיי רודף'ן דיך איז ביקאוז זיי. קענען נישט זיך מוחל זיין האו דעי לעט סאטש דורות גאו אין דרערד אריין און יעדער האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט און יעדער האט געהאלטן אז אפילו מיט רעדן וועט עס נישט העלפן ער זאגט ס'העלפט זייער פיין סאו היינט די תלמוד תורה'ס די סקולס די מיידל סקולס זענען היינט אזוי זויבער איטס אנבעליוועבל ווייל איך ווייס איינע פון די גרויסע קרבנות איז דאך מלכי לייפער חי לייפער סאו יע ווי אלל נאו די סטאריס. און ס'איז זייער גוט אז מ'רעדט דערפון, ווייל מענטשן טענה'ן לשון הרע, דער אייבערשטער וועט דיך קיינמאל נישט ארויסלאזן פון גיהנום, אזוי ווי מ'הערט, האב איך שוין אמאל געזאגט כ'וועל עס איבערזאגן נאכמאל, ס'איז געווען דער קראסנער רב איז געווען פארמישט צו מתיר זיין עגונות נאך די קריג, נו אבער קיינער האט נישט דורך געלערנט תקנת עגונות פון דעם נודע ביהודה, איר דארפט עס פרובירן דורך צו לערנען, איך בין נאך געווען א בחור און די קאפ האט מיר נאך גוט געארבעט, אבער אויכעט ס'איז קוים קוים וואס כ'האב געקענט פארשטיין און מיטהאלטן, נו וויאזוי קען מען מתיר זיין עגונות, ווייל די צווייטע וועלט קריג איז געווען, איך בין געווען אין די קאנצעלאר, אז אין די קאנצעליי אין בודאפעסט איז געווען דריי טויזנט היתר עגונות אונטערגעשריבן, איך האב געזען ר' פישעלע הערשקאוויטש, דער טאהשער רבי, ר' משולם פייש, און א דריטער רב, איך געדענק נישט פונקטליך וועלכער יענער איז געווען, איך מיין ער איז געווען די רב פון בודאפעסט דעמאלטס, די אלע פרויען האבן נישט געקענט נעבעך חתונה האבן, און ווייסטעך פאר א פרוי דו זאגסט דו קענסט נישט חתונה האבן האט זי אויכעט א עצה, איז געווען דעמאלטס דער קראסנער רב איז ארום געגאנגען צו די רבנים און האט זיי געבעטן אז. געווען ביי די ערשטע וועלט קריג האט א רב ארויסגעגעבן אזאלעכע שאלות וואס צו פרעגן און אויב מען זעט אז ס'איז אין דער ארדענונג זאל מען זיי מתיר זיין און דאס האט מען גענוצט ביי די צווייטע וועלט קריג אויך דעם ספר געווען פון עפעס א רב און למעשה איז געקומען דער קראסנער רב צום קאשעווער רב פריערן קאשעווער רב און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך וויל זאלסט דורך לערנען דעם ספר ווייל דו וועסט מוזן זיצן ביי בית דין אונז קען מען נישט לאזן אזויפיל טויזענטער פרויען זאלן זיך דרייען אן קיין מענער קיין גוטס ארויסקומען פון דעם האט ער געפרעגט דעם קראסנער רב, וואס וועט איר טון אז דער אייבערשטער וועט אייך אהערנעמען און ער וועט אייך זאגן, געדענקסט יענע און יענע עגונה וואס דו האסט מתיר געווען? ס'איז געווען אן אשת איש, האסט עס נישט קלאר ארויסגעהאט און דו האסט איר נישט געטארט מתיר זיין, און וואס וועסטו טון דעמאלס? אזוי האט דער קאשעווער רב געפרעגט דעם קראסנער רב, האט דער קראסנער רב געזאגט אזוי, אויב ס'וועט זיין אזא פאל, מסתמא וועט נישט זיין ווייל איך טו דאך אלעס וואס שטייט פארגעשריבן אין די הלכה, נאר אויב ס'וועט זיין אזא פאל, וועל איך זאגן פארן אייבערשטן, איין מינוט, האלט דיך ווייט א מינוט האלט דיך איין, האלט דיך איין, גיי ברענג מיר מיין שטריימל, מיין בעקיטשע, מיט מיין גארטל פון שבת, און ווייז מיר וואו דער גיהנום איז, איך וועל זיין מער ווי העפי אריינצוגיין אין גיהנום מיט שמחה. אזוי ווי דער קאשעווער רב האט דאס געהערט, האט ער אנגעהויבן צו טראכטן אנדערש, און ער האט זיך אויך צוגעשטעלט, ער האט מתיר געווען אין קאשוי, אין אנדערע פלעצער, יעדער האט מתיר געווען דארטן וואו ער האט געדארפט, עניוועי, די זעלבע דא אויכעט. די זעלבע האב איך געזאגט דא פאר די רבנים, הערטס אויס, איך ווייס נישט אין וועלכע.

קעגן מיר, במילא זאגן זיי יא, ס'איז געווארן תיקון אין משך די צייט, איט דזשאסט טוק טיים, עניוועי, סאו דאס איז וואס איז געווען דא, די חברה זענען זייער צופרידן, עז איט איז, אונז הערן מיר דיך אויס יעדע וואך, איינער איז דער מנהל און איינער איז א מלמד פון די גרעסערע בחורים, נאך מער ער האט מיר געזאגט כ'זאל דיר שיקן א ספר, כ'האב עס נישט דא מיט מיר ווייל ער קומט פון טשיקאגא, וואס ער האט ארויסגעגעבן יעצט אויף ענגליש. און ער גייט צו דעם זעלבן צוגאנג ווי איך, מען קען נישט זאגן פאר א קינד שפיל דיך נישט, שפיל דיך נישט, מען מוז זאגן פאר אן אדאלעסענט וואט איז דאון די ליין, וואס וועלן זיין דיינע נסיונות דעט יו וויל בי קאנפראנטעד וויט, און ער זאגט ער האט א ספר ארויסגעגעבן אויף ענגליש, א ווערי ביוטיפול בוק, נאט א ביג וואן, באט וואס מען לערנט עס ביי זיי יעדן טאג, און מען ווייסט, דאס קינד ווייסט, אז די זרע, די זאמען פארמערט זיך אין כסדר, און ווי אזוי ס'האלט זיך אין איין פארמערן, דארף מען וויסן, ער זאגט נאך אלעס וואס איך זאג, איך זאג קרי איז נישט קיין עבירה, כ'האב געהאט אמאל א וויזשניצער בחור האט זיך געוואלט נעמען דאס לעבן, האט געזען קרי, זאג איך אים תנאים און אמוראים האבן אויך געזען קרי, ס'איז א נאטירליכע זאך צו זען קרי, דו מוזט פארשטיין, דו האסט א טענק וואס ס'פילט זיך דארט אן מיט זרע, יעצט למשל ס'הייבט אן צו קומען די זרע ביי די עלף, צוועלף, דרייצן יאר, ביז די אכצן האסטו נישט חתונה, און צו אפילו ווען דו האסט חתונה ביי די אכצן די צוואנציג, דו וואוינסט מיטן ווייב איינמאל צוויי מאל א וואך, צו וואטעווער איט איז, יעצט. מוז פארשטיין וואס געשעט די אלע יארן מיט די זרע, דו פאמפסט עס נישט ארויס, וואס געשעט דערמיט? איז עס בעסיקלי וואס עס געשעט דערמיט איז אז נעטשער נעמט עס ארויס, אז ס'ווערט צופיל אין די באדי איז אזוי ווי קטנים גייט ארויס גייט דאס אויך ארויס, און אז ס'גייט נישט צו מיט א הרהור ווייל דו האסט מהרהר געווען איז דאס א נאטירליכע זאך, כ'געהאט אמאל א בחור ער האט זיך געזאגט ער גייט זיך נעמען דאס לעבן, זאג איך אים די תנאים האבן דאך אויך געזען קערי, זאגט ער פון וואנעט ווייסטו, ווי שטייט דאס? זאג איך אים זייער פשוט, די גמרא ברענגט א.

גלאט די כיתה, און עס איז אזוי דין צווישן זיי, דא אזא דינע וואנט, אזוי ווי א שאלעכץ פון א צוויבל, אזוי דין איז דאס, וועגן דעם שטייט מען טאר זיך נישט איינהאלטן, ווייל טאמער ס'קראכט קען מען נאכדעם נישט האבן קיין קינדער, עניוועי איז ער געגאנגען האט עס צוריק געשטופט מיט די הענט, ווען די זאמען איז צוריק געקומען א אינטש צוויי אריין אינעם גוף, האט עס אים אנגערירט אין מח און ער איז געשטארבן, אזוי ברענגט דער עמדין אין די הקדמה אין זיין סידור, איז ער מסביר, אזא משוגענער דארף מען נישט זיין, מען דארף זיך נישט הרג'נען, ס'איז בסך הכל אן עבירה וואס מען קען דערויף תשובה טון נאך. שוין, איך האב דאס אלעס געזאגט פאר דעם בחור, און ער איז געווארן זייער א נארמאלער בחור, ער האט חתונה געהאט, האט אהער געברענגט א א שיינע אידישע דור, איך האב זיי געזאגט, דאס האט מיט ר' נחמן נישט קיין שום שייכות, עס האט גארנישט צו טון מיט ר' נחמן פון ברסלב, איז למעשה דארף מען אנהייבן צו פארשטיין ווען מען מיינט דיך און ווען מען מיינט נישט דיך, און דאס אלעס מוז מען מסביר זיין פאר יעדן בחור, און אז איינער האט עס נישט קיין וועג ווי אזוי מסביר צו זיין, אין אדער ווארדס הי איז נאט גירד פאר איט.

קענסט נישט זיין קיין מלמד און זיי האלטן אויך אזוי, דער ראש גימ' האב אפ זאגט עס און ער איז דאס מסביר פאר אלע קינדערלעך וואס זיי גייען ביי זיין מוסד זאל אנהייבן צו פארשטיין וואס דא טוט זיך ווייל בכלל ס'איז פאר א בחור זייער פאני ווייסט פלוצים הייבט אים אן די ערוה צו שטופן און ס'ווערט הארט און ער ווייסט נישט וואס און ס'קומען שלעכטע הרהורים און ער דארף וויסן ער דארף זיך זייער וואטשן דעמאלטס ס'איז אלץ זאכן וואס איטס נעטשער נישט אונז האמיר עס באשאפן נאר דער באשעפער האט עס באשאפן עניוועי האמיר געהאט זייער א שיינעם דיסקאשען. און איך זעה אז דער וואס איז א בר דעת און ער האט נישט קיין אנדערע אינטערעסן, דער האלט מיט מיר, דער האט נישט קיין פראבלעם נישט מיט מיין האטליין נישט מיט אלעם וואס איך זאג. די וואס האבן באמת די פראבלעם איז ווען דער מלמד אדער דער מנהל איז אליין א חזיר און ער טוט מעשים אשר לא יעשו מיט די קינדער האט ער נישט געוואלט אז איך זאל עס מגלה זיין. עניוועי, עס איז געווען ברוך השם א שיינע חתונה און מ'האמיר זיך זייער געפרייט אינאיינעם, חתונה געמאכט נאך אן אייניקל ברוך השם. איך האב זיי געזאגט אויכעט זיי האבן אויך מסתמא אסאך קאוויד פעישענטס און דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, זאגן זיי, זיי האבן מיך אויסגעהערט, זיי ווייסן פון ווען איך האב עס געזאגט, האבן זיי אנגעהויבן צו שטעלן ספעשל מלמדים, אזוי ווי ס'איז דא א בית הכסא רבי, ס'איז דא א באס רבי, האבן זיי געשטעלט פאר די יתומים מען זאל זיי נעמען אין שול, מען זאל אבאכט געבן אז זאלן אויך קומען צו שחרית געבן זיי אכטונג, אבער צו נעמען פאר מעריב אויך, זיי האבן נעבעך נישט קיין טאטן ווער ס'זאל זיך אומקוקן אויף זיי. איי איז ער זאגט ס'איז ממש א שרעק ווען זיי נעמען זיך זאגן קדיש איז דא פופצן צוואנציג קינדערלעך וואס זיי שרייען יתגדל יתגדל ס'רייסט אין הארץ ס'רייסט אין הארץ רבש"ע כ'האב ענק אייביג געווארנט עטס טשעפעטס מיט די קינדער דער אייבישטער וועט זיך נוקם זיין דער אייבישטער וועט זיך אננעמען און וואס האט ער געטוהן מיט אונז ער האט אונז פארשטערט אונזער מנוחה זיי זאגן אליינס די גוים ס'וועט קיינמאל נישט זיין אזא מנוחה מער אין אמעריקע ווי ס'איז געווען אפילו מ'גייט יעצט אין מלחמה צו אהן ברענגען טשיינע.

נישט ארויסצייגן זיין שטארקייט האט ער קודם געכאפט און פארסאמט די וועלט, איי וואס האט עס מיט וואס האט עס מיט סאוט אמעריקע, וואס האט עס מיט בראזיל, וואס האט עס מיט די אלע פלעצער, און ער האט זיך אזוי ביטערליך באגראבן אז קיינער וויל שוין נישט מאכן מיט אים ביזנעס, מורא פאר אזא גענגסטער, סא למעשה ווי איז ער אנגעקומען מיט די אלע זאכן, איז ער נישט אנגעקומען אין ערגעץ, און דאס איז א מורא'דיגע גרויסער פראבלעם, אונז זעמער אויף צרות, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט, עטס האטס מיך געשטערט, עטס עס נישט. קיין מנוחה אין קיין שום אידישע שטאט, איך זאג איבער ס'איז איך זאג עס איבער נאכאמאל ווייל זייער אסאך מענטשן געדענקען עס און ס'איז אויף טעיפ, עטס האטס געהאט א רעכט מיט יעדן צו טשעפענען ווייל עטס ווילטס אזוי, עטס האטס א שיטה וואס איך ווייס נישט ווער, מ'האט געפרעגט אמאל וועגן אגודת ישראל האט מען געפרעגט די באראדיטשאווער שרייבט איני יודע מי אגדון וואס אגודה, איז ער אן אגוד צו וועם מי אגדון, ווער זענט עטס געווען עטס זאלט שטערן יעדן מענטש? אז דו וואוינסט אין וויליאמסבורג און איך האב געוואוינט אין וויליאמסבורג ביז כ'האב געמוזט אוועק גיין, איך האב ענק געזאגט ווילאנג איך וועל נישט האבן קיין מנוחה וועט קיינער נישט האבן קיין מנוחה, האבן מיך דעמאלטס צוגעקאלט אסאך רבנים וואס ווילסטו פון אונז, אונז האמיר עס נישט געטון, זאג איך אים אבער דו האסט צוגעקוקט, דו האסט געוואוסט אז מען דארף שטערן די אלע חברה וואס זיי טאטשן קינדער, פארוואס האסטו נישט געשטערט? כ'מיין איינער האט מורא געהאט, יעצט ארויף האט מען מסביר געווען א מורא'דיגע זאך וואס איך וויל עס דורכשמועסן מיט יעדן, ער זאגט דו האסט דיך טועה געווען אין איין זאך, דו האסט געטון א ריזיגע זאך האסט דיך נישט געשלאגן, און איך האב געטענה'ט די גאנצע צייט, אז אונז דארף מען אונטערברענגען דאס אז מען זאל לערנען מינות וכפירה אין סקול, ס'איז דא א גרינגער וועג, אדער דו מופסט ארויס, אדער דו טוסט אן אנדערע זאך, אזוי ווי אלע רעקארדס פון די ישיבות איז פובליק אינפארמעישאן און פון די סקולס, נעם א לויער און זאג פאר א לויער דו ווילסט וויסן וויפיל געלט מען באקומט אויף לאנטש פראגרעמס, וועסטו זען מען באקומט הונדערט דרייסיג, הונדערט פערציג דאלער א וואך פאר יעדן קינד, זאג איך אים, נו, דען מוזטו נעמען דעם זעלבן לויער און פרעגן פארוואס נעמט מען דעמאלטס שכר לימוד, די גאווערמענט מיינט אז אונז נעמען נישט קיין שכר לימוד. ס'איז נאך קיינער נישט געווען גענוג קלוג און זאל זיי אויסזאגן. יעדער האט נאך מורא פאר זיין אייגענע שם. ער סטראשעט, ס'איז אזוי, ס'איז אזוי. עס איז געווען עטליכע רבנים זאל וכו' וכו'. טו עס, און דו האסט דאך נישט קיין מורא פאר די חברה. זאג איך איך וואלט עס נישט געווען טוען אויך נישט. פרעגן זיי מיך פארוואס נישט. ווייל איך האלט אז קענסט אוועק גיין אין אן אנדערן חדר. ביסט נישט בארעכטיגט יענעם צו מסר'ן ווייל דו האלטסט אז מען טאר דאס נישט לערנען. נעם ארויס דיין קינד און גיי ערגעץ אנדערש. זיי זאגן דאך נישט אז מען קען נישט עפענען נאך א תלמוד תורה. אמאל האבן זיי יא געזאגט אבער היינט זאגן זיי נישט. סאו עטס דארפטס אנהייבן צו טראכטן א וועג וויאזוי עטס ווערטס פטור פון אים פון די רשעות, אדער כ'האב אים געזאגט עטס קענטס מופן צו א סטעיט וואס די סטעיט איז ריפאבליקען, אסאך האבן עס געטון, סאך האבן מיך געפאלגט, און יעדער איז צופרידן, דערווייל האב איך נישט קיין איין קאמפלעין, שטעל דיך פאר א איד דארף צאלן דרײַ טויזנט דאלער רענט אליינס, ער מופט אין א סטעיט און קויפט זיך א הויז און עס קאסט אים בערך זיבעציק אכציג דאלער א חודש רענט, און פלאס ס'קומט צו אביסל טעקס מיט אנדערע זאכן פון גרויסע טעקס ס'איז נישט דא אז ס'איז דא היינט די פֿופֿצן. צו יאר טעקס פראבעישאן אז מען דארף נישט צאלן, נו שוין דאס איז עס, ווילסט יעדן אונטערברענגען ברענג נישט אונטער, גיי דיין וועג און גיי ווייטער, פארשטייסט? נאר איך זאג פאר די זאליקאס מיט די ארויניקאס, עס האלט זייער נאנט צו דא, איך ווייס ס'איז דא א א גאנצע ארגענעזעישאן וואס זיי גייען ענק מסר'ן, זיי גייען ארויס בעטן ביי די שטאט, זיי ווילן וויסן וויפיל מען צאלט פאר א קינד, און זיי ווילן וויסן וואו די געלט גייט, דארט ליגט מיליאנס און מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, און זיי גייען און דאס גייט נישט איר יאפעד מיט מיט די אלע זאכן, עס גייט איר אונזערע מענטשן מיט שטריימלען און בעקיטשעס, ווייל זיי האלטן אונז אלץ באראבעוועט, און דעי וואנט טו סי ען ענד טו דיס, איז דא א גאווערמענט סופארט, וויל מען אונז נהנה זיין דערפון, און אז נישט נישט, איך דענק ס'איז געווען אמאל, די גאווערמענט האט געבן עפעס א גרויסן גרענט פאר סאטמאר, איז געקומען א איד און האט געזאגט פאר רבי ליפא פרידמאן, איך וויל איר זאלט מיר נאכגעבן פינף דאלער א חודש שכר לימוד, ווייל איך האב נישט צו באצאלן, זאגט אים רבי ליפא, איך מיין איר האט נישט גוט פארשטאנען די מעסעדזש, זיי האבן נישט געגעבן פאר. אייך דאס געלט זיי האבן עס געגעבן פאר סאטמאר איר זייט נישט סאטמאר. האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.